דאס גאנצע לעבן? איך האב ניט פארשטאנען וואס דו האסט גערעדט. איך האב ניט פארשטאנען וועגן די צעדער ביימער וואס דו האסט דערמאנט. דו ווילסט זיין אין באר שבע? זיי דא. נאר אויב דאס איז צוליב שמשונ'ען? יאיר האט ניט פארענדיגט זיינע רייד. ציוויע האט אים ארומגעכאפט מיט ביידע הענט ארום האלז און האט זיך געשטיקט פון געלעכטער. יאיר! איך וועל דאס ניט אויסהאלטן! איך שטארב פאר געלעכטער! איך שטארב!

יאיר האט אים דערלאנגט די האנט און האט אים געזאגט, איך בין א חבר פון קיבוץ שמש, ציוויע דערמאנט אייך אלע וויילע, איך האב אייך טאקע געוואלט זען. קומט האט שמשון געזאגט קורץ, קומט! קומט צו דער פאבריק! ניט פרעגנדיק וואס און ווען, האבן זיך ציוויע, יאיר און שמשון געלאזט גיין. גייענדיק האט שמשון גערעדט. א מאדנע זאך מיט די מענטשן, ווי נאר זיי פארן אריין אין תל אביב פארגעסן זיי ווי באר שבע זעט אויס. ריכטיג האט אים יאיר אונטערגעכאפט, ריכטיג. מיר אין שמש ווייסן דאס זייער גוט, יעדע זאך וואס מען דארף האבן געדויערט וואכן ביז מען באקומט עס. שמשון איז געווען צופרידן וואס יאיר האלט אים אונטער און ער האט זיך אביסל בארואיגט פון זיין צעטראגנקייט. סאַבינאַ איז די קליגסטע פֿרוי וואָס אַ מענטש קען באַגעגענען. איך האָב זי אַ מאָל געהערט רעדן אויף אַ פֿאַרזאַמלונג, האָט זי זיך אַרויסגערעדט בעסער ווי אַלע מאַנסלײַט. אַן אמת מוז מען זאָגן, אָבער אַז מען קומט אין תּל-אָבֿיבֿ, פֿאַרגעסט מען ווי באר-שבֿע זעט אויס. זיי זײַנען צוגעקומען צו דער פאַבריק. אויף דער גאַס איז געשטאַנען אַ גרויסער לאַסטוואָגן אָנגעלאָדן מיט טישן, הענגערס, מאַנעקינען אויף שטעקנס, שטאַנגען, פּאָליצקעס און קאָלירטע שנורן, די אַלע זאַכן זײַנען געווען אַרומגעפֿעסטיקט מיט שטריק, און דער לאַסטוואָגן האָט אויסגעזען ווי אַ ריזיקע באַריקאַדע, וואָס פֿאַרשטעלט דעם צוגאַנג צו דער פֿאַבריק.

ווי קומט עס צו סאבינען טון אזא זאך? ווי קומט עס צו סאבינען? יאיר האט דער ערשטער זיך געגעבן אן עצה. מען וועט עס דארפן באוואכן. מיר שטייען אלע נאכט אויף דער וואך אין שמש, און ער האט פארויכערט א פאפיראס אזוי רואיג, ווי באוואכן וואלט געווען די גרינגסטע און די איינפאכסטע זאך אויף דער וועלט. ציוויע האט ארויסגעטראגן פון פאבריק דריי געפלאכטענע בענקלעך, און זיי האבן זיך אוועקגעזעצט היטן דעם פארמעגן פון דער פאבריק, וואס איז אנגעקומען מיט אפאר שעה שפעטער ווי עס האט באדארפט אין שכינות'דיגן הויז ביים ארבעטער דעם ביימער פלאנצער האט זיך אויסגעלאשן דאס ליכט. די גאס איז טונקל און שטיל געווארן, די ליידיגע הייזער זענען אריין אין שאטנס, מען האט בלויז געהערט שמשון'ס שטים ווי ער דערציילט טויזענט מעשות ווי אזוי מען בויט באר שבע און עס האט זיך געצונדן יאיר'ס פאפיראס וואס האט דערמאנט אז דא זיצט א וואך. פארטאג איז שמשון אוועק כאפן א דרעמל. יאיר האט געקראגן א דזשיפ וואס האט אים צוגעפירט צו שמש. ער האט זיך געזעגנט מיט ציוויען און האט איר געזאגט

צעלינא האט זיך איינמאל זייער באליידיגט ווען איבער דער גאס איז דורכגעגאנגען אן אראבער מיט א קעמל. אוי, איך האב געוואוסט אז דא גייען נאך ארום קעמלען, האט זי געזאגט, מיינע פריינט האבן מיך געווארנט, איצט זע איך אז עס איז טאקע א העק. פאסט דיר ניט? האט איר שפרינצל געענטפערט, קער זיך אום צוריק אין תל אביב און זוך דארט ארבעט, מיר איז דא גוט.

אין איינעם א פרייטיג ווען ציוויע האט באגאסן די זומער בלומען, ווי רחל האט איר אין א בריוו באזונדערס אנגעזאגט, האט זי דערהערט לעבן דער פאבריק א שיסעריי און א טראסקעריי פון אן אויטאמאביל וואס האט איר אויסגעזען זייער באקאנט. דאס איז נח'ס גראגער, האט זי א טראכט געטאן און איז געלאפן זען צי ער איז עס טאקע געקומען. אדון נח! האט זי אים באגעגנט מיט פרייד ביים אריינגאנג צו דער פאבריק, אדון נח! עס איז אזוי אומגעריכט וואס איר זענט דא! אדון נח! וואס איך טו דא? אט דאס האסטו געוואלט פרעגן? יע אדון נח! וואס טוט איר דא? דו.

נחס אױטאָמאָביל האָט זיך צעשיפּעט און צעריפּעט און האָט זיך אַ ריר געטאָן, זיך אַ האָצקע געטאָן און איז אַװעקגעפֿאָרן. ציװיע האָט זיך געפֿילט הײמיש אין דעם אױטאָמאָביל, אין דעם גראַגער. זי איז נאָך קײנמאָל מיט דעם אױטאָמאָביל ניט געפֿאָרן, אָבער זי האָט געזען ציפּורהן אין אים און נחן, און איצט, אַז זי איז אַלײן געזעסן אין אים, האָט זי זיך געפֿילט פֿאַר אַן אונדזעריקער. ס'איז ביי איר געווען נישט קיין גאוה, נאר א דערגרייכונג. זי האט געזאגט צו נח'ן. אדון נח, עס איז מיר גוט צו פארן אין אייער אויטאמאביל. ער טרייסלט גוט. אט דאס האסטו געוואלט זאגן? ניין, אדון נח, נישט דאס. עס איז מיר גוט צו פארן אין אים. דער אויטאמאביל געהערט צו אונזער קיבוץ. נאר צוויי מענטשן קענען ביי אונז פארן מיט אים, איך און עוזי, דערפאר נעם איך אים שטענדיג. ער איז א שטארקער אויטאמאביל נאר אלט איז ער שוין מתושלח'ס יארן, דערפאר קרעכצט ער. אז מען פארט אין דעם אויטאמאביל טראכט מען וועגן פאלק ישראל. שטארק, אז עס איז ניטא שטארקער, און אלט, אז עס איז ניטא עלטער, און מען קרעכצט, אז עס איז ניטא קיין גרעסערע קרעכצער. ציוויע האט געלאכט. אדון נח, איר געדענקט ווען איך בין געקומען אין תלטילה, און דו האסט באלד געוואלט ארבעט, דאס האסטו געוואלט זאגן? יע אדון נח, דאס האב איך געוואלט זאגן, און איר האט געשריען אויף מיר. נח האט א שמייכל געטאן. דאס איז דאך געווארן מיין באשעפטיקונג, דו מיינסט איך שריי?

שטיי! האָט יאיר געזאָגט צו ציוויען. שטיי! גיי ניט! איר ווילט מיך ניט אַרײַנלאָזן? האָט ציוויע געפֿרעגט אַ שמייכלענדיקע און אַ שטראַלנדיקע. שטיי! האָט יאיר געזאָגט. ער האָט זי אַ הויב געטאָן אויף די הענט און אַריבערגעטראָגן דעם טויער. דו זאָלסט ניט זאָגן, אַז איך האָב דיך שלעכט אויפֿגענומען. ציפּורה האָט זיי באַגעגנט אין הויף.

דאס האב איך זיך אויסגעלערנט אין קיבוץ און דאס גילט פאר שמש און פאר באר שבע אויך. אלכסנדר, אז ער דערהערט עס, הויבן אים אן וויי טאן די קני, אבער איך קען אים נישט צוליב טאן און זאגן אנדערש. יאיר איז געשטאנען, האט זיך צוגעהערט און האט געשמייכלט, ער האט א זאג געטאן,

נח האט אויפגעהויבן די האנט און אנגעוויזן אויף די פייגל. זיי קומען שוין כאפן אין מויל אריין, ס'איז א ישוב. זאלבעפערט זענען זיי געשטאנען, נח, ציפורה, יאיר און ציוויע, און האבן באטראכט דעם יונגן וואלד. יאיר האט א זאג געטאן צו דער מאמע, דער וואלד אין שמש וועט זיין דער שענסטער אין נגב, מיר וועלן אים אנרופן יער האהבה. יער עמל! האט אים נח פארבעסערט,

נחן איז געפעלן געווארן דער נאמען און ער האט געזאגט, זי איז גערעכט, זאל זיך וואלגערן א גאט צו דאנקען אין נגב. די פייגל האבן זיך אויפגעהויבן און מיטן ערשטן שפייז פון נייעם ישוב זיך אוועקגעטראגן אין דער הויך. אין באר שבע, ווען ציוויע איז צוריקגעקומען צו דער ארבעט, האט איר שפרינצל דערלייגט א בריוו, איבערגעשיקט פון גישל אקספעלד הויז. דער בריוו איז געווען פון עמנואל גארבער,

היט ער איר יעדן טראָט. איר בליק איז געפֿאַלן אויף רחלס זומער-בלומען. בלויע און טויִקע האָבן זיי פֿאַרוווּנדערט אַרויסגעשפּראָצט פֿון דער ערד. סוף פון בוך ביים טויער פון קאדיע מאלאדאווסקי. סוף פון קאסעט.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.